אקעי טייערע חברים, ס'איז ערב שבת שמיני פרשת פרה די יאר. גייען כדרכינו גיין זייער פשוט און זייער זייער אפן ווי מען האלט וואס איז געווען לעצטע וואך. ס'געווען לעצטע וואך פורים און מ'האלט נאך אזוי קומט ארויס פון דעם אביסל שטייט אין לקוטי מוהר"ן אז פורים מאכט שבת פרה און ס'מאכט עס ווי א וועג צו פסח. ס'איז אויך די פשט אזוי, די פשט איז דאך אז שבת פרה ליינט מען כדי צו געדענקען צו מזכיר זיין די טהרה וואס מ'דארף האבן פאר די פאר די קרבן פסח, דארף מען האבן טהרה, דארף מען האבן טהרה פון טומאת מת, מ'דארף מאכן א אפר פרה. און איך וויל איך וויל אראפלייגן ווי אזוי ווי אזוי ס'שטייט דא ווי אונז האלטן דא אפשר זיין מער אזוי נאך פורים אבער לאמיר לאמיר אנהייבן אזוי. ס'זייער א זייער א וויכטיגע זאך פורים לפחות פאר אונז אין דרכינו ס'איז איינע פון אפשר די אונז האבן גערעדט אז כל המועדים בטלים און פורים ווערט נישט בטל ווייל ס'טוט עפעס פאר אונז לפחות, כ א נישט מכיר קיינער, וואס קיין שום יום טוב, קיין שום זמן כמעט טוט נישט, לפחות נישט אויף אזא בפירוש'ע אופן, און פון דעם דארף מען זיך לערנען, מען דארף אויכעט וויסן וויאזוי צו וויאזוי צו ארבעטן מיט דעם. ס'הייסט א די די די על פי פנימיות זיכער, די די מטרה פון אלע זאכן, די די פוינט אז ס'דא א שבת, אז ס'דא א יום טוב, אז ס'דא מצוות, איז דאך נישט אז מ'זאל עס טוען און גיין ווייטער און בלייבן די זעלבע מיט די זעלבע מיינד און די זעלבע די זעלבע מצב המח די זעלבע מצב הנפש דאך נישט קיין דאך נישט פאר דעם איז עס געמאכט ס'איז דאך געמאכט אז מ'זאל ס'זאל ווערן עפעס א עפעס א שינוי ס'זאל ווערן עפעס א טרענספארמעישן מ'זאל באקומען עפעס א אנדערע סארט מיינדסעט א אנדערע סארט מוחין יא אזוי הייסט עס על פי קבלה מ'דארף ממשיך זיין מוחין און. ס'געשעהט נישט על פי רוב, רוב ס'הייסט ס'איז נישט דא די תביעה, ס'שטייט נישט אויף אונז, און א מענטש טראכט געווענדליך פון א נארמאלער פסח אדער שבת, מ'ווייסט א גאנצע רשימה זאכן וואס מ'דארף טוהן, אזוי איז דאך אויך פשטות ההלכה, מ'דארף טרינקען ד' כוסות, מ'דארף זאגן די הגדה, מ'דארף צוגרייטן די קערה, מ'דארף טוהן די אלע זאכן, און ס'שטייט נישט אזוי בפירוש אין די שולחן ערוך אז מ'דארף אויכעט דערהייבן די מח, ס'איז נישטא אזא הלכה א גאנצע יאר, און ס'איז אויך נישט אזוי, ס'איז נישט אזוי די מנהג, ס'פאלט נישט אויס, דאס טוהן אמאל מענטשן, פנימיות'דיגע מענטשן עובדי השם וואס זיי. ביי זיי איז דא איז שטארק שטייט אויף דעם אזא תביעה אז ס'קומט א שבת דארף ער זיך צוגרייטן זיין קאפ אזוי ווי מ'האט געזאגט חסידישע אידן האבן געזאגט מען דארף דארף מען שבת צו שבת קויפן פיש און פלייש און ספרים און אלעס צו שבת מען דארף צוברענגען דעם מענטש דארף מען שבת אויך אבער אזוי איז נישט נישט בגלוי ס'איז נישט נישט ס'איז נישט די זאך אין פורים איז דא ממש א הלכה אזוי און אויך די מנהג מנהג בפועל איז אז מען דארף טוישן דעם מח מען דארף ווערן שיכור מען דארף ווערן עד דלא ידע שיכור איך מוז זיין א מ'נוצט זיך נאר א ווארט, מ'מיינט נישט דווקא אויב איינער ווערט שיכור סתם אזוי ווי א גוי, איז נישט אינטערעסאנט אבער אבער ס'איז דאך א מפורש'ע אזוי ווי א מפורש'ע הלכה, וואס איז אזוי נסתר א גאנץ יאר, וואס איז אזוי א גאנץ יאר זאגט מען אז מ'דארף לייגן תפילין און מ'דארף די תפילין זאל משעבד זיין די מח ולב און מ'דארף שבת זאל מאכן קודש היא לכם מ'זאל האבן העכערע מחשבות שבת און מ'דארף פסח זאל מאכן א חירות אין די קאפ. יא, עס איז אזוי די, עס איז אזוי די פנימיות, אבער עס איז נישט די פשט, און פורים איז ממש די פשט, און עס איז אויך ממש די מנהג בפועל, און מען דארף טוישן די קאפ, יו האף טו טשעינדזש יור מיינד, יו האף טו געט אינטו א דיפרענט מיינדסעט, מען דארף ווערן שיכור, ס'איז ממש א הלכה, און פאר מענטשן אזוי ווי אונז איז פורים אזוי ווי אפשר די איינציגסטע טאג פון די יאר וואס מען ערלויבט זיך און מען דערוואגט זיך, מען גייט אריין און מען זוכט עפעס א אנדערע מח, מען זוכט עפעס א אנדערע מיינדסעט, און אויב עס איז שיכור, אויב עס איז אזוי אדער עס איז אזוי, און איך מיין אז אפילו על פי פשט גמור, איך מיין אפילו ווער עס האט נישט קיין שום כוונה אין זיין.

פון דעם דארף מען דאך מאכן א כלל אז אז פסח איז געמאכט צו ווערן שיכור און פורים איז און חנוכה איז געמאכט צו ווערן צו שיכור און שבת איז געמאכט צו ווערן שיכור. נאר מען דארף אבער זאגן וואס מיינט וואס מיינט צו ווערן שיכור. אויב די די די וויין די וויין פון פורים איז פשוט א סגולה. ס'איז אזוי ווי א ס'איז אזוי ווי א נס כאילו. ס'איז דא א טבע אז וויין און אנדערע אנדערע. אנדערע סממנים זאכן וואס מאכן מאכן טוישן א קען טוישן א מענטש'ס מיינד ס'איז נישט נאר ס'נעמט אזוי ווי ווען איך זאגט א וויין איז א שאקל מען לייגט אים אריין דא מען מען גייט ארויף דא ס'איז אזוי ווי א כלי הפעולה ס'איז א פאר דעם אויף דעם על פי פשט האט מען געזאגט אז יין איז משמח אלקים ואנשים ס'איז אזוי ווי א געטליכע זאך מ'איז מנסך יין אלע אפילו אפילו אלע גוים האבן מנסך געווען יין ס'איז עבודה זרה ביי וויין ווייל ס'איז דאך עפעס א דבר פלא ס'איז דא א דבר גשמי אזוי ווי א זאך וואס מ'עסט און ס'טוישט דיין מח דאס איז דאך

און מען קען, ס'איז א לאנגע אריכות פון די של"ה הקדוש וואס ער ברענגט אז אפילו אז עס שטייט אין חזל מען זאל נישט זיך שיכור'ען, ער האט געזען צדיקים און גרויסע מענטשן פלעגן נוצן וויין זיך מתרומם זיין עבודת השם, זיך עפענען די מח אביסל, און אויף ענגליש הייסט דאס אז די חילוק אין דעם און די אלע זאכן איז נאר סעט און סעטינג, סעט איז טייטש כוונה, אינטענשאן אויף ענגליש, וואס איך מיין, וואס איך וואס איך גרייט זיך צו אז איך וויל עפעס טון מיט דעם, דאס איז א וויכטיגע זאך, און ס'איז אויף פורים און אויך אויף פסח אונז רעדן אז. מען דארף אלעס, אונז רעדן אז שבת פרה פרה האט מען געליינט פאר הכנה, מ'זאל קענען אזוי ווי, ס'איז דאך ממש, איך מיין אז ס'איז די פשט אזוי, חזל האבן עס נישט, מען האט עס מתקן געווען, אז כדי אז דורך די תורה, דורך די קריאה פון פרה, זאל מען טראכטן פון די טהרה פון פרה, אזוי איז דאך די הלכה העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, אונז האבן נישט געמיינט אז מ'זאל זיך דערמאנען אז שמא יבנה המקדש, נישט דאס איז די פשט, ווער ס'מיינט אז דאס איז די פשט, ס'איז אביסל א טיפשות, כ'מיין אז ס'איז.

ער וויל פון דעם באקומען אזא מח, ער וויל פון דעם האבן אנקומען צו דעם, קומט ער אן, עס איז ממש מעדזשיק, ס'איז דא, און דאס איז די מעדזשיק אפילו אין דברים גשמיים, ס'איז דא מאלקאם גלעדוועל זאגט אז מ'דארף מיט צען טויזנט שעה ארבעט, פרעקטיס, צו באקומען א סקיל, און מענטשן פרעגן א קשיא, דאס איז סטאדיס, ס'איז דא אסאך מענטשן וואס האבן צען טויזנט שעה געארבעט אויף פארשידענע דזשאבס און זיי ווערן נישט בעסער אין דעם, ס'איז דאך ממש א פלא, וואס איז די פשט? און מ'האט מברר געווען אז די חילוק איז וואס מ'מיינט, ס'הייסט אויב איינער זאגט איך גיי. בכוונה, כ'גיי יעדן טאג שפילן א פידל צוויי שעה, כדי איך זאל ווערן א ווארלד קלעס פידל שפילער, דעמאלטס ווערט ער טאקע, דאס הייסט אויב ער האט די ריכטיגע כשרונות אנצוהייבן, ער פארשטייט וואס ער טוט, אבער אויב איינער אפילו ער האט שפילן, במקרה שפילט ער גאנצע צען, די זעלבע שעות, די זעלבע צען יאר, יעדן טאג שפילט ער עפעס אדער טוט עפעס, ער ווערט נישט, ס'דא מענטשן וואס זיי דאווענען, זיי זיי מאכן פירן זיך אום פורים צוואנציג יאר, עס איז גארנישט געשען, און ס'איז נישט קיין עכט, מען האט געטון די זעלבע זאך, זיי האבן אפילו געהאט די זעלבע התלהבות, די זעלבע

דאס איז די די ערשטע זאך, און די צווייטע זאך, איז סעטינג, דאס טייטש ווי ווי ווי די פלאץ איז וואס דו טוסט עס, אויב איינער שיקערט זיך מיט זיינע חברים, זעט עס אויס זייער אנדערש ווי איינער שיקערט זיך מיט זיינע שונאים, אדער איינער שיקערט זיך סתם אין די גאס, און און סתם מיט פרעמדע מענטשן, און ס'איז זייער וויכטיג אז מען זעצט זיך אוועק צו טון יעדע דבר פנימי, ס'איז דאך א סכנה, און זאגן א גאנ, מען ווערט נישט מענג ווען זיך צו שיקערען, די פשט איז אז א אפענע הארץ איז א איז א איז א מסוכנ'דיגע זאך, ווער ווייסט וואס עס וועט אריינפאלן דארט, עס קען קומען עפעס א תאווה, עפעס א שטות, וועט ער ווערן, אז זיין הארץ איז אפען וועט ער ווערן לוהט אויף דעם. כדי וואס ס'זאל קענען אויפטוהן וואס ס'דארף אויפטוהן לפי לפי וואס מ'איז קובע לפי וואס א מענטש וויל, דארף ער האבן א סעטינג, ס'הייסט, אזוי ווי אונז זאגן דו ווילסט מאכן קרבן פסח, קרבן פסח, עס דארף זיין אזא אז דו פירסט א לפחות אזא מעדזשיק, לפחות אזא שינוי, אזוי ווי זיך שיקערן, עס דארף טוישן א מענטש'ס מח, עס דארף אים ברענגען לחירות, ס'איז נישט קיין חכמה. אבער חירות איז נישט קיין זאך וואס מ'קען טוהן, וועסט שטיין אינמיטן טיימס סקווער פון חירות, וועסט בלייבן מיט א וואסערע אדווערטייזמענט און שטיין דארט אריינגיין אין דיין אפענע קאפ פון חירות. מ'דארף זיך אוועקזעצן און סעטן א טיש און ברענגן וויין, ארויפשטעלן א קערה, די די אלע זאכן וואס מ'מוז מאכן, די גאנצע שפיל, ס'איז נישט, ס'איז געמאכט פשוט אז כדי ווען דו וועסט אנקומען צו די מוחין און ווען דו וועסט זיך עפענען די הארץ זאל זיך עפענען אין א גוטע פלאץ, זאלסט אזוי ווי מ'זאגט אז איינער אז איינער וויל זיך שיכור'ען זאל זיך שיכור'ען מיט זיינע חברים, ס'זאל זיך לכתחילה, מ'דארף דאס לכבוד'ן לכתחילה, און ס'איז דא אסאך מאל אז.

זיך טראכטן, מען דארף גארנישט טוהן, דאס הייסט ווען מענטשן פארשטייען דאס נישט, זיי מיינען אז עס איז א מעדזשיק אדער עס איז עפעס אפי' קבלה, כל עוד מען גייט לייענען די פרשה פון פרה גייט גייט קומען א טהרה, וואס וואס איז דאס? עס איז עס איז גארנישט, עס איז עס איז א פיזיש פיזישע זאך, עס איז נישט קיין נישט קיין נס, עס איז א גשמיות'דיגע זאך, נישט גשמיות, עס איז מח אבער עס איז. נישט קיין נס, נישט קיין מעדזשיק, ס'איז א פשוט'ע זאך, איינער זעצט זיך אוועק און ער טראכט, ער פשוט ער טראכט, איך וויל ווערן טהור פאר די קרבן פסח, מ'דארף האבן א אפענע הארץ, מ'דארף האבן עפעס א קלארקייט אין מח, מ'דארף האבן עפעס א חירות, און ער מאכט עס שוין דריי וואכן פריער, ווייל אז נישט ווייסט דאך, מ'ווערט צומישט, מ'דארף גיין באקן מצות, מ'דארף גיין קלינען די הויז, מ'קען ווערן צומישט, מ'דארף זיך אוועק זעצן פאר, מ'גייט לייענען אין שול שבת פרה, פשוט זיין די כוונה, אז פון קלינען די הויז פאר פסח, יעצט ווערן די. די קאפ ריין פון מאכן בדיקת חמץ זאל ווערן די הארץ ריין פון די יצר הרע, די אלע כוונות וואס אונז זאגן ס'איז זיי ארבעט, זיי ווייל די אלע זאכן מענטשן פעולות וואס מענטשן טוהן האבן און די פיזישע זאך ס'איז מאכט דיך עפעס ס'טוט דיך עפעס פאר אים ס'איז נישט אזא זאך ער טוט נישט גארנישט ער טוט עפעס אבער מ'דארף האבן די כוונה פאר דעם דאס איז די דאס איז די פשוט'ע פשט פון פרה און דאס איז די זעלבע זאך אויף פורים און מ'גייט ווייטער מיט דעם. יעצט איך וויל נאר נאר זאגן א וויכטיגע זאך. אונז ווערן זייער אסאך זייער אסאך צומישט, ס'איז דא אזא מין דאונפאל, ס'איז דא אזא מין ווי מ'רופט ס'איז דא פורים אדער וואס ס'זאל נאר זיין, און יעצט איז דא א גאנצע וואך, מ'איז שוין געווען א גאנצע וואך זייט פורים, געארבעט און געפארן געטון וואס מ'האט געטון, און ס'איז דא אזוי ווי א הוה אמינא, ס'איז דא אזוי ווי א הוה אמינא אוו לייף, ס'איז נישט דא, נישט דא פורים. ס'איז נישט דא די די מוחין ס'איז דאך אמת ס'דאך די טבע פון די זאכן וואס זענען זייער איידל וואס זענען זייער זייער מופשט זייער הייליג מ'קען נישט ס'איז נישט מעגליך איינער זאגן די די שמועס וואס אסאך מענטשן זאגן מ'דארף אינמיטן די שש צו ניין צו ניין שבת נישט עסן עס איז פאר דעם דאך שייך פאר דעם זאגט מען דאך א ברכה ס'איז ספעציעל יעדער מוצאי שבת פיר מאכן נישט אויף די לאך וויש יעדער מוצאי שבת זאגט מען א ברכה המבדיל בין קודש לחול סטייטש אזוי ווי כ'האב געמאכט א ברכה בכניסת השבת זכור את יום השבת לקדשו דאך ריי כ'האב געמאכט א ברכה, גענומען א גלאז וויין, געזאגט יעצט גייט ווערן אנדערש, יעצט גייט זיין הייליג, א גאנצע וואך איז געווען פשוט, יעצט איז הייליג, פונקט אזא ברכה מאכט מען אויף הבדלה, מען דארף מען דארף מען דארף הערן די פשוטע טייטש, מען זאגט יעצט איז געווען הייליג, יעצט גייט זיין נארמאל, און איך זאג נישט, איך רעד זיך נישט איין אז איך גיי זיין הייליג ווייטער, איך גיי, עס איז נישט מעגליך, דאס איז דאך די, דאס איז דאך די וועלט. אבער וואס, די זאך איז דא אזוי, די זאך איז אז. מען דארף אנהייבן צו גלייבן, מען דארף אנהייבן צו גלייבן אין די אין די אמת'דיגע שינויים וואס איז וואס געשעהט ביי אונז, ס'הייסט ס'איז דא די גאנצע צייט, ס'איז אזוי ווי מען לערנט עפעס, ס'הייסט א מענטש גייט אין סקול און ער לערנט ווי אזוי מען מאכט עפעס א חכמה, וויל, ער לערנט זיך וויאזוי צו זיין א ארכיטעקט, שפעטער איז האט ער עפעס א תענוג, ער ליגט אין דעם, ער ליגט אין די לימוד, ער פארשטייט, ער חשבונ'ט אויס, שוין, נאכדעם גייט ער אהיים און. ער טראכט נישט וועגן דעם, ער עסט סאפער. ער ווערט נישט אויס א ארכיטעקט ווען ער עסט סאפער. ער ווערט נישט אויס, ער ווייסט, ער פארגעסט נישט וויאזוי עס צו טון, ער איז נאכאלץ דער מענטש וואס ער ווייסט וויאזוי עס צו טון. א יעדער לימוד, דאס איז דער גרויסער חילוק פון למשל לערנען און סתם וואס מען רופט סתם הרגשות, ער האט עפעס געלערנט, ער האט עפעס אויפגעטון, ער האט עפעס קונה געווען. און ווען מען טראכט פון איידלערע זאכן, זאכן וואס מען קען רופן הייליגע זאכן, און ס'איז נישט נאר דעס, ס'הייסט, טאקע ווייל ס'איז אזוי מופשט, טאקע ווייל ס'איז, ס'איז, ס'איז נישט מתייחס בכלל צו וואס דו טוסט אויף די וועלט, ס'איז דאך עפעס א, עפעס א מצב אין די מח, עפעס א מצב אין די נשמה. יעצט, מענטשן מיינען אז וועגן מילא קומט אויס אז כדי צוריק צו גיין צו דעם, מילא כדי זיך צו דערמאנען פון דעם, כדי צו, צו האבן עפעס א קשר מיט דעם, דארף מען זיך צוריק, פאר דריי טעג, גיין אין דרך שלושת ימים במדבר, אפשר דעמאלטס וועט מען עס.

די משה רבינו ביים ערשטע מאל האט מען עס געדארפט מאכן א גאנצע עבודה, מ'האט געדארפט ממשיך זיין, מ'האט געדארפט כאילו מחדש זיין אין די, אין די נפש אין די וועלט אזא מין מציאות, אזא מין זאך וואס הייסט טהרה, אזא מין מדריגה, ס'קומט נישט פון די לופט, ס'קומט נישט פון פון פון אז פון לערנען, מ'דארף עס טון, מ'דארף שעכטן די פרים, מ'דארף מאכן די גאנצע גאנצע סדר וואס עס שטייט, די גאנצע מהלך. אבער יעצט אז מ'האט עס שוין געמאכט, יעצט אז עס איז שוין דא, און דאס הייסט באופן כללי, עס איז שוין אדורכגעגאנגען, עס איז שוין געווען אויף די וועלט, עס איז שוין דא אזא זאך, יעצט דארפן מיר נישט איבערגיין די גאנצע זאך ווייל עס איז שוין דא, און אפילו א קליינע זייכער, און די קליינע זייכער ברענגט די גאנצע זאך, די גאנצע מח, די גאנצע הארץ, די גאנצע זאך פון פרשת פרה קען מען אפברענגען אין די קלייניגקייט, אין די קלענסטע זיך דערמאנען, אז ער האט זיך דערמאנט, ער איז טאקע דארט, אמאל הייסט עס אויף אן אנדערע שפראך א פלעשבעק, ער האט א פלעשבעק, און ער איז יעצט דארט, איז פונקטליך אין די זעלבע מצב, ער האט גארנישט יעצט געטון, א מענטש האט גענומען א דראג, כ'ווייס נישט, געמאכט א גאנצע טריפ, און ס'איז געווען א גאנצע זאך, א גאנצע עבודה, א גאנצע זאך, און שפעטער אין איין סעקונד קען ער זיך דערמאנען אין דעם, און ער האט עס, און דאס דאס איז די צווייטע זאך וואס איך וויל דא אדורכגיין. און יעצט קום איך צו צו נאך א וויכטיגע זאך. וואס איז אז אסאך אסאך מאל די קשר פון די עולם העליון פון די עולם פון פורים אזוי ווי אין די אין די וועלט וואס מען זאגן מען דארף קלינען פאר פסח איז נישט אין גרויסע זאכן סאו וואס איך מיין צו זאגן אין דעם איז אזוי איז דא די ווארט פון די קאצקער רבי ער זאגט והיו הדברים האלה על לבבכם מען דארף עס לייגן אויף די הארץ אז ער וועט זיך עפענען די הארץ וועט עס אריינגיין

מיט די גאנצע הכנה, מיט די גאנצע סעטינג, און זיך געשיקערט, און געטוהן וואס ער האט געטוהן, און יעצט איז ער אנגעקומען ערגעץ. יעצט איז דא רוב פון די זאכן וואס אונז דארפן אמת'דיג, רוב פון די זאכן וואס אונז קעירן וועגן, וואס איז נוגע צו חיי יום יום, איז נישט אזעלכע זאכן, ס'איז דאך זאכן וואס אונז ווייסן שוין לאנג, יעדער איינער ווייסט וואס ער האט געדארפט טוהן, יעדער איינער ווייסט וואס ער טוט נישט ריכטיג, יעדער איינער ווייסט. און ער ווייסט אפילו די סאלושען, ס'איז נישט קיין שום נייעס, אזוי ווי אונז זאגן דאס איז געווען א תורה ביי מעמד הר סיני, דארט האט מען מחדש געווען זאכן, ס'איז געווען מעמד קולות וברקים וכו' א גאנצע גאנצע מערכה איז מען מחדש געווען עשרת הדברות איז מען מחדש געווען וויאזוי ס'איז געווען א גרויסע זאך, סאו ס'איז נישט קיין קליינע זאך וואס מען דארף אויספיגערן די גאנצע תורה. יעצט איז שוין דא די תורה, יעדער איינער ווייסט שוין פונקט מער ווייניגער וואס מען דארף טון, סאו נישט דאס איז די פראבלעם, אבער נאך אלץ איז דא א מודעא רבה לאורייתא, יא בסדר מען דארף, איך האלט נישט דערביי, איך קען נישט, ס'גייט נישט, ס'איז נישט. ס'ארבעט נישט. נאכדעם איז דא אזא זאך וואס הייסט הדור קבלוה, וואס איז הדור קבלוה איז טייטש, מ'האט נישט געזאגט קיין שום נייע זאך, ס'איז אינטערעסאנטע זאך, אסאך מענטשן רעדן וועגן, ס'איז נישט קיין חידוש, דער חידוש איז אז מיטאמאל האט ער איבערגעזאגט די פשוט'ע, די פשוט'סטע זאך, די סימפל זאך,

יעצט איז עס, יעצט איז עס געווארן ריכטיג, יעצט בין איך מסכים דערצו, דאס איז א פשט וואס מען קען זאגן, יעצט פיל איך האב עס אליינס אויסגעטראפן, נישט אליינס אויסגעטראפן פון פון די מעשה, אויסגעטראפן אז מען דארף טרינקען וואסער אינדערפרי ווייל נישט פילט מען זיך נישט גוט. ס'איז א פשוט'ע זאך, און דאס איז אזוי ווי א, מען דארף מען דארף קענען מייקר זיין די סארט זאכן, מען דארף קענען מחשיב זיין די סארט זאכן, ס'זעט אויס נאריש, אסאך מאל זאגן איך רעד וועגן כל קויך לא יבושו. אסאך זאכן וואס מענטשן כאפן, אסאך מאל א מענטש האט א אמת'דיגע השגה, ס'איז א אמת'דיגע השגה, ס'איז נישט נאר סתם, ס'איז אמת, אמת לאמיתה, און ער שעמט זיך צו רעדן וועגן דעם, ווייל ווייל ס'איז נישט דא אין דעם קיין שום שום פלפול, ס'איז נישטא קיין קיין שום חידוש, קיין שום עמקות, ס'איז ס'איז זאכן וואס יעדער איינער ווייסט, אבער אבער מיטאמאל האט ער אויסגעפונען די זאכן וואס יעדער ווייסט אז זיי זענען אמת, ס'איז דאך א מורא'דיגע זאך, אזוי ווי איינער האט מיר געזאגט, געמאכט א גרויסע התבודדות, און מיטאמאל האט ער געכאפט אז ס'איז אמת דאס וואס שטייט,

ווייל מיטאמאל דורך די עבודה, דורך די מצב, דורך די הכנה, דורך די אלע זאכן, איז געווארן ריכטיג, איז געווארן, אזוי צו זאגן, זאת חוקת התורה. עס מוז נישט זיין אז עס איז א טיפע זאך, צו א טעם וואס מען קען פארשטיין, עס איז נישט דא קיין טעם, עס איז דברים פשוטים, דברים פשוטים ביותר, דברים ידועים, אבער די די מסכים זיין צו די דברים ידועים, מיטאמאל, wow, אזוי ווי יענער מענטש. געמאכט אזא גרויסע אזא גרויסע טריפ און געכאפט אז מ'דארף טרינקען וואסער אינדערפרי, און ס'איז געזאגט געווארן מיט די זעלבע התלהבות און די זעלבע חידוש און אויך מיט די זעלבע כח השינוי, אזוי אזוי ווי א מענטש הערט א ריזיגע חידוש א ריזיגע עמקות, ס'האט א כח בנפש, אזוי ווי דער רבי פון לובלין האט געזאגט מ'דארף האבן פוילישע תורות ווייל זיי פועל'ן, נישט קיין חכמה צו זאגן שיינע תורות, מ'דארף האבן פוילישע תורות.

כ'בין נישט געטוישט. אבער מיטאמאל איז ער אזוי ווי א קטן שנולד. דאס איז דאך א מורא'דיגע, מורא'דיגע, א מורא'דיגע זאך וואס א מענטש קען טון, און מ'דארף זיך נישט שעמען מיט דעם, מ'דארף זיך אויסלערנען זיך נישט צו שעמען. אויב א מענטש האט א מורא'דיגע זונות אין זיין מסקנא, זיין לימוד, זיין דבר פשוט, מעג מען רעדן וועגן דעם, מ'דארף זיך נישט די גאווה אזוי ווי אה, איך דארף זאל זאגן טיפע זאכן, עס איז א טיפע זאך נאך, אבער עס איז א פשוטע זאך, און עס איז א פשוטע זאך אז אז עס איז גוט, אז מ'קען, מ'קען מיט די מינוט פון. ס'איז חוקת התורה, מ'קען האבן א לוויה טהרה, מ'קען זאגן ס'וועט זיין גוט, מ'קען פון דעם מאכן א טהרה, מ'קען פון דעם מאכן תחיית המתים, און דאס איז די, דאס איז אונזער וואונטש, מ'דארף קענען, מ'זאל קענען לעבן מיט דעם, מ'זאל קענען האבן, זאגן די פשוט'סטע זאך, אזוי ווי ס'איז די פשוט'סטע וועג, און ס'זאל ארבעטן, ס'זאל זיין געלעבט, ס'זאל נישט זיין געשטארבן, ס'זאל נישט זיין אלט, ס'זאל זיין ניי, און זאל זיין א גוטן שבת.